זאגט די גמרא, מסכת שבת דף כ"ו עמוד ב', האלט מען אונז דריי שורות פון אונטן, ולרבא דאמר, אונז האבן נעכטן געלערנט א ברייתא, תנא דבי רבי ישמעאל, ס'האט געזאגט אז די תורה איז מגלה, די ביי די פרשה פון נגעים, אז ס'שטייט בגד אויף איין פלאץ שטייט בגד, אבער שפעטער איז די תורה מגלה אז די בגד פון וואס מ'רעדט, רעדט מען דווקא פון צמר ופשתים. מה שאין כן ביי די שאר בגדים, ביי אנדערע סארטן בגדים וואס איז נישט געמאכט פון צמר ופשתים, איז נישט דא די הלכות נגעים סיי ביי שלשה על שלשה טפחים און סיי ביי שלש על שלש אצבעות, און פון דעם נעמט מען ארויס אז אלע אנדערע פלעצער ווי שטייט אין די תורה א בגד, למשל טומאת מת, טומאת שרץ, לערנט תנא דבי רבי ישמעאל ארויס אז ס'איז נישט שייך קיין טומאות ביי די בגדים, נאר ביי צמר ופשתים. און מען האט נעכטן געלערנט אז אביי זאגט אז רבי שמעון בן אלעזר האלט די זעלבע זאך ווי תנא דבי רבי ישמעאל. רבי שמעון בן אלעזר וואס האט געזאגט אז ס'איז נישט דא קיין טומאה כל היוצא מן העץ ס'איז נישט דא קיין טומאה פון שלש על שלש ביי דריי פינגערס אויף דריי פינגערס איז ווייל ער האלט ווי תנא דבי רבי ישמעאל ממילא ביי שאר בגדים וואס איז נישט פשתן אדער נישט צמר איז נישט דא קיין טומאה. אזוי האט אביי געלערנט. סאו נאכאמאל שיטת אביי מיר האט עס נעכטן געלערנט זייער קלאר. ס'איז נישט דא קיין טומאה ביי בגדים, נאר ביי צמר ופשתים, סיי ביי נגעים סיי אנדערע פלעצער. אונז האמיר אבער געלערנט נעכטן אז רבא קריגט זיך אויף אביי. רבא זאגט אז ס'איז יא דא א מחלוקת צווישן די תנא דבי רבי ישמעאל און רבי שמעון בן אלעזר. דווקא תנא דבי רבי ישמעאל האלט אז ס'איז בכלל נישט דא קיין טומאה בשאר בגדים. מה שאין כן רבי שמעון בן אלעזר וואס ער דרוקט זיך אויס אז ס'נישט דא קיין טומאה ביי שלש על שלש, איז מדייק פון זיינע ווערטער דווקא שלש על שלש איז נישט דא קיין טומאה. מה שאין כן שלושה על שלושה איז יא דא טומאה. פרעגט די גמרא, פאנגט מען אונז אן די היינטיגע שיעור ולרבא דאמר, לויט רבא וואס האט זיך געקריגט מיט אביי און ער האלט אז שלושה על שלושה בשאר בגדים איכא בינייהו דאס איז יא דא א מחלוקת צווישן רבי שמעון בן אלעזר און תנא דבי רבי ישמעאל לרבי שמעון בן אלעזר אית ליה ער האלט אז ביי שלושה על שלושה אפילו בשאר בגדים איז יא שייך טומאה און לתנא דבי רבי ישמעאל לית ליה ס'איז נישט דא קיין טומאה וויבאלד ס'איז נאר דא צמר ופשתים, פרעגט די גמרא, לויט רבי שמעון בן אלעזר, לויט רבא, שלושה על שלושה בשאר בגדים מנא ליה, מיינט די גמרא צו פרעגן, אוואדע איז דאך רבי שמעון בן אלעזר אויך מודה צו די חלק וואס די תנא דבי רבי ישמעאל לערנט אז אונז האמיר א כלל פון ילמד סתום מן המפורש, און מ'זעהט למעשה ביי נגעים די תורה האט מגלה געווען אז ווען איך זאג בגד מיינט עס צמר ופשתים, און טאקע וועגן דעם האט ער געזאגט אז שלש על שלש בשאר בגדים איז נישט דא קיין טומאה, אויב אזוי פון ווי נעמט ר' שמעון בן אלעזר לויט רבא אז בשאר בגדים א שלשה על שלשה זאל יא זיין טמא? ענטפערט די גמרא גיימיר יעצט ארויף צו דף כז עמוד א', נפקא, ער לערנט עס ארויס מאו בגד, דאס איז א ריבוי וואס עס שטייט ביי די פרשה פון טומאת שרצים, דתניא אונז האבן געלערנט אין א ברייתא, בגד, ווען די תורה זאגט אז ס'איז דא טומאה ביי שרצים ביי א בגד, אין לי אלא בגד, שלשה על שלשה בשאר בגדים, מנין, פון וואו ווייס איך טאמער א שטיקל סחורה. איז גרויס דריי טפחים אויף דריי טפחים, בשאר בגדים נישט צמר און פשתים, מנין פון וואו ווייס איך, תלמוד לומר או בגד איז א ריבוי. איז דארף מען נאכאמאל צולייגן וואס די מהר"ם שמועסט אויס דא אויפן פלאץ אונז האמיר עס אויסגעשמועסט נעכטן אין סוף פון די שיעור, ווייל אפילו לויט רבא וואס זאגט אז לויט רבי שמעון בן אלעזר איז דא טומאת שלשה על שלשה בשאר בגדים איז טאקע נאר ביי טומאת שרצים, מה שאין כן ביי די נגעים איז ער מודה צו די תנא דבי רבי ישמעאל אז ס'איז נישט דא קיין טומאה בשאר בגדים סיי בשלש על שלש און סיי בשלשה על שלשה, אזוי ווי אונז האמיר געזען סוף פון די נעכטיגע שיעור. ס'דא צוויי פסוקים ממעט צו זיין סיי שלש על שלש און סיי שלושה על שלושה, אבער יענץ איז נאר ביי נגעים לויט רבא לויט ר' שמעון בן אלעזר. מה שאין כן ביי טומאת שרצים האבן מיר אונז דא א פסוק אז שאר בגדים האט יא טומאת שלשה על שלשה. ואביי? אביי וואס קריגט זיך מיט רבא און ער האלט אז עס איז בכלל נישט דא קיין טומאה בשאר בגדים קיינמאל, האי או בגד וואס שטייט בטומאת שרצים מאי עביד ליה? ענטפערט די גמרא מיבעי ליה אביי לערנט לרבות שלש על שלש בצמר ופשתים, דמטמא בשרצים מען דארף האבן א פסוק מרבה צו זיין, ביי שלש על שלש ביי צמר ופשתים. ורבא אבער, גלי רחמנא גבי נגעים, אונז האמיר דאך נעכטן געזעהן אז מהאט א פסוק פון והבגד, די ו' און די ה' פון והבגד ביי נגעים קומט מרבה זיין אז ביי צמר ופשתים איז דא טומאה ביי שלש על שלש, איז והוא הדין לשרצים ווייס איך שוין פון דעם אויכעט אז ביי שרצים איז דא טומאה ביי צמר ופשתים ביי שלש על שלש, בלייבט איבער די או בגד, פאר שאר בגדים שלשה על שלשה. אביי אבער אביי איכא למיפרך מ'קען נישט ארויסלערנען שרצים פון נגעים, דארף איך האבן די או בגד פאר צמר ופשתים? פארוואס קען מען נישט ארויסלערנען שרצים פון נגעים? איכא למיפרך מה לנגעים ווייל דו האסט א חומרא שכן שתי וערב מטמא בהם. אפילו סחורה וואס איז נישט קיין בגד, ס'איז שתי וערב האבן נעכטן געזעהן וויבאלד ס'האט א געוויסע חשיבות איז עס מטמא, מה שאין כן ביי טומאת שרצים איז עס נישט דא. ואידך, רבא אבער זאגט אז מ'קען נאך אלץ ארויסלערנען אי סלקא דעתך נגעים חמירי ווען דו וואלטסט ווען געהאלטן אז נגעים איז הארבער פון שרצים וועגן דעם קען מען נישט ארויסלערנען שרצים פון נגעים, איז לכתוב רחמנא גבי שרצים וואלט די תורה געדארפט שרייבן א ריבוי פון שלש על שלש, נאר ביי שרצים, וליתו נגעים מינייהו. פארוואס דארף די תורה שרייבן א ריבוי פון והבגד? איז ווייל איך זעה די תורה שרייבט א ריבוי פון והבגד ביי נגעים איז א סימן אז נגעים איז נישט הארבער ממילא קען מען יא ארויסלערנען שרצים פון דעם. ואידך אבער אביי זאגט נגעים משרצים לא אתו, מען וואלט ווען נישט געקענט ארויסלערנען נגעים פון שרצים, דאיכא למיפרך מה לשרצים שכן מטמא בכעדשה, שרצים האט א געוויסע חומרא וואס. נגעים האט נישט אז ס'איז מטמא בכעדשה וואס איז קלענער, נגעים פעלט זיך אויס א גריס וואס איז גרעסער. על כל פנים, דאס איז געווען די מחלוקת צווישן אביי און רבא צו פארשטיין די שיטה פון רבי שמעון בן אלעזר. סאו לאמיר איבערגיין נאכאמאל. די תנא דבי רבי ישמעאל האלטן אז ס'איז דא צמר ופשתים, ביי שאר בגדים איז בכלל נישט דא קיין טומאה לכולי עלמא, סיי שלש על שלש סיי שלושה על שלושה. מה שאין כן רבי שמעון בן אלעזר, דא איז שוין א מחלוקת, לויט אביי איז אויך נישט דא קיין שום טומאה ביי שאר בגדים, און לויט רבא איז דא א טומאה דווקא שלושה על שלושה. אמר אביי, האט אביי ממשיך געווען, האט אביי געזאגט, האי תנא דבי רבי ישמעאל, די תנא דבי רבי ישמעאל וואס איך גיי יעצט אראפברענגען, מפיק מאידך תנא דבי רבי ישמעאל, זיי לערנען אנדערש פון די תנא דבי רבי ישמעאל וואס אונז האבן געהאט ביז יעצט. דתנא דבי רבי ישמעאל, אונז זעמיר א ברייתא וואס מען האט געהאט געלערנט אין די בית מדרש רבי ישמעאל, בגד, ס'שטייט ביי די טומאת שרצים בגד, אין לי אלא בגד צמר ופשתים, ווייס איך נאר אז א בגד צמר ופשתים איז דא שייך א טומאה, מניין לרבות צמר גמלים, וואל וואס קומט פון א גמל, אדער צמר ארנבים, נוצה של עיזים, וואל וואס קומט פון א ציגעלע, והשירין, והכלך והסריקין, דאס זענען סארטן זיידן, מיט אנדערע ווערטער דאס זענען אנדערע סארטן בגדים, און תוספות איז מסביר אז ווען מען רעדט פון צמר ופשתים די גאנצע סוגיא, געווענליך צמר מיינט צמר פון כבשים, אלע אנדערע סארטן צמר'ס, למשל צמר גמלים, צמר ארנבים, און שוין אפגערעדט זיידן, דאס אלעס גייט אריין אין די קאטעגאריע פון שאר בגדים וואס אונז האבן געהאט ביז יעצט. זאגט דער תנא דבי רבי ישמעאל, פון ווי ווייס איך אז דא איז אויך שייך טומאה ביי שאר בגדים, תלמוד לומר או בגד, האב איך א ריבוי פון או בגד. קומט אויס האמיר אונז דא א קלארע תנא דבי רבי ישמעאל וואס זאגט אז ביי שאר בגדים, על כל פנים ביי טומאת שרץ, איז יא שייך טומאה. איז דאס אינגאנצן אנדערש פון די תנא דבי רבי ישמעאל וואס אונז האבן געהאט ביז יעצט וואס לויט זיי איז אויסגעקומען אז ס'איז בכלל נישט דא קיין טומאה ביי שאר בגדים. אבער רבא אמר זאגט די גמרא ווייטער רבא זאגט אז מ'קען יא צאמשטעלן די תנא דבי רבי ישמעאל מיט די פאריגע תנא דבי רבי ישמעאל. רבא אמר כי לית ליה להך תנא דבי רבי ישמעאל בשאר בגדים שלש על שלש, ווייסטו ווען די תנא דבי רבי ישמעאל האט געהאט געזאגט אז ס'נישט דא קיין טומאה ביי שאר בגדים איז נאר ביי שלש על שלש דריי פינגערס ביי דריי פינגערס וואס איז א קליינע שטיקל סחורה מה שאין כן שלשה על שלשה אית ליה, זאגט רבא יעצט א אינטערעסאנטע חידוש אז אפילו די תנא דבי רבי ישמעאל וואס האבן נעכטן געזען אז ס'איז נישט דא קיין טומאה ביי שאר בגדים יענץ איז אויך נאר געווען ביי שלש על שלש מה שאין כן שלשה על שלשה איז יענער תנא דבי ר' ישמעאל אויך מודה אז ס'איז דא טומאה, און די זעלבע זאך דער תנא דבי ר' ישמעאל וואס אונז האבן יעצט געזען א ריבוי, רעדט ער נאר פון שלשה על שלשה איז עס די זעלבע זאך, פרעגט די גמרא והא רבא הוא דאמר שלשה על שלשה בשאר בגדים, לרבי שמעון בן אלעזר אית ליה לתנא דבי ר' ישמעאל לית ליה, אונז האבן דאך נעכטן געלערנט אז רבא האט מסביר געווען אז ר' שמעון בן אלעזר קריגט זיך מיט תנא דבי רבי ישמעאל, און רבי שמעון בן אלעזר איז דער וואס האלט אז ס'איז דא טומאה ביי שלשה על שלשה, תנא דבי רבי ישמעאל האלט אז ס'איז נישט דא קיין טומאה ביי שאר בגדים אפילו שלשה על שלשה, אויב אזוי וויאזוי זאגסטו אז די די תנא דבי ר' ישמעאל וואס אונז לערנען מיר יעצט קען יא שטימען מיט יענער תנא דבי רבי ישמעאל און ס'רעדט זיך פון שלושה על שלושה? ענטפערט די גמרא הדר ביה רבא מההיא, קומט אויס אז די גמרא זאגט יעצט אז רבא האט צוריקגעצויגן פון דאס וואס ער האט נעכטן געהאט געזאגט אז ס'איז דא א מחלוקת צווישן רבי שמעון בן אלעזר און תנא דבי רבי ישמעאל שלושה על שלושה, און לויט ווי רבא לערנט יעצט איז נישט דא קיין מחלוקת פון רבי שמעון בן אלעזר און תנא דבי רבי ישמעאל, לכולי עלמא שלש על שלש איז נישט דא קיין טומאה, מה שאין כן שלושה על שלושה איז יא דא א טומאה, קומט אויס אז רבא גייט האלטן פונקט פארקערט ווי אביי. לויט אביי קריגט זיך נישט רבי שמעון בן אלעזר און תנא דבי רבי ישמעאל, און לכולי עלמא איז בכלל נישט דא קיין טומאה ביי שאר בגדים, סיי ביי שלש על שלש און סיי שלושה על שלושה, לויט ווי רבא לערנט יעצט קומט אויס אז רבי שמעון בן אלעזר און תנא דבי רבי ישמעאל קריגן זיך טאקע נישט, אבער ווייל ביידע האלטן אז הגם שלש על שלש איז נישט דא קיין טומאה, שלושה על שלושה איז יא דא א טומאה, על כל פנים א טומאת שרצים, און מ'לערנט עס ארויס פון או בגד וואס עס שטייט בטומאת שרצים. ואיבעית אימא זאגט די גמרא ס'קען אפשר זיין אז דאס וואס אונז האמיר געהאט אראפגעברענגט אז רבא זאגט אז די תנא דבי רבי ישמעאל קריגט זיך נישט מיט די פאריגע תנא דבי רבי ישמעאל איז נישט עכט געווען רבא ס'איז געווען עכט די ווערטער פון רב פפא ואיבעית אימא הא רב פפא אמרה ס'איז געווען עכט רב פפא ס'האט זיך געהאט אויפגעטוישט מ'האט געזאגט בטעות אז ס'איז רבא פארוואס טראכט איך אז אפשר איז עס רב פפא דרב פפא אמר איך זע אין א צווייטע פלאץ אז רב פפא האט געהאט א מהלך וויאזוי ער האט מסביר געווען די נעכטיגע תנא דבי רבי ישמעאל. רב פפא האט געהאט געזאגט אף כל לאתויי כלאים. רב פפא האט געהאט געלערנט אז דאס וואס אונז האמיר נעכטן געהאט אין די תנא דבי רבי ישמעאל ילמד סתום מן המפורש אז מען זאגט אז דאס וואס די תורה זאגט אויף איין פלאץ בגדים שפעטער זאגט די תורה ביי נגעים אז עס רעדט זיך דווקא פון צמר ופשתים און דאס קומט אונז לאזן לערנען אז ס'איז נישט שייך קיין טומאה נאר ביי צמר ופשתים, טענה'ט רב פפא אז ס'איז נישט אמת, מ'רעדט בכלל נישט פון קיין טומאה, דאס וואס די תורה קומט מגלה זיין, אז איך בין דא מגלה אז ווען ס'שטייט בגד מיינט עס צמר ופשתים, מיינט מען נישט לגבי טומאה פון אנדערע פלעצער, נאר וואס דען, ס'מיינט ביי כלאים אז ס'איז נאר דא די איסור כלאים ביי צמר ופשתים. פרעגט די גמרא כלאים בהדיא כתיב ביה איך דארף נישט האבן קיין לימוד פון נגעים אז ס'איז שייך כלאים נאר ביי צמר ופשתים, ווייל כתיב ביה לא תלבש שעטנז צמר ופשתים יחדיו, ענטפערט די גמרא, סלקא דעתך אמינא, איך וואלט ווען געקענט מיינען הני מילי דרך לבישה ווען מען טוט עס אן, דעמאלטס איז נאר דא צמר ופשתים. אבל בהעלאה, טאמער דו לייגסט עס ארויף אויף דיך, נישט באופן פון לבישה, כל תרי מיני אסור, אפילו נישט צמר ופשתים. דאס קומט לויט רב פפא, די תנא דבי רבי ישמעאל ארויסלערנען פון נגעים אז ס'איז דא דווקא ביי צמר ופשתים. פרעגט די גמרא, וואסערע סארט הוה אמינא איז דאס געווען, וואס דו זאגסט מיך יעצט אז איך וואלט ווען געקענט מיינען אז העלאה איז יא אסור תרי מיני, ולאו קל וחומר הוא? איז עס דען נישט קיין קל וחומר? ומה לבישה דקא מיתהני כולי גופיה? מה דאך ווען א מענטש טוט זיך אן עפעס באופן פון לבישה, ער טוט זיך עס אן, דקא מיתהני כולי גופיה מכלאים, די גאנצע גוף האט הנאה פון די כלאים, זאגסטו אמרת צמר ופשתים אין מידי אחרינא לא, העלאה, טאמער ער לייגט עס ארויף אויף זיך לא כל שכן, איז אוודאי וואלט איך ווען נישט געהאט קיין הוה אמינא אז העלאה איז דא ביי אנדערע צוויי מינים, אז איך זאל דארפן האבן די תנא דבי רבי ישמעאל, קען נישט זיין אז דער רב פאפא איז געווען גערעכט אז די תנא דבי רבי ישמעאל קומט מגלה זיין אויף כלאים, אלא דרב פאפא בדותא היא, און ווי די שיטה מקובצת איז מסביר אין מסכת בבא מציעא, ווען ס'שטייט בדותא מיינט עס צו זאגן אז מען האט עס נישט גוט געהאט נאכגעזאגט אין זיין נאמען, ס'קען נישט זיין רב פאפא האט עס אזוי געזאגט, עפעס א תלמיד טועה האט עס נאכגעזאגט נישט ריכטיג אין נאמען פון רב פאפא, רב פאפא האט דאס קיינמאל נישט געזאגט. איז אבער די גמרא ממשיך, הגם רב פפא האמיר נישט קיין מהלך מסביר צו זיין די תנא דבי רבי ישמעאל אויף א אופן צו פארענטפערן די סתירות תנא דבי רבי ישמעאל, רב נחמן בר יצחק אמר אז ער קען מסביר זיין מיט א אנדערע אופן וויאזוי די נעכטיגע תנא דבי רבי ישמעאל רעדט נישט פון קיין טומאות. זאגט די גמרא, רב נחמן בר יצחק אמר, אף כל לאתויי גייען אונז ארויף צו דף כז עמוד ב', לאתויי ציצית, דאס וואס אונז האבן געהאט געזען מען לערנט ארויס פון נגעים, אז די תורה האט מגלה געווען אז ווען ס'שטייט בגד מיינט עס דווקא צמר ופשתים, קומט עס צו לאזן לערנען ביי ציצית אז ס'איז נאר דא א חיוב ציצית פון צמר ופשתים, דארטן שטייט אויך א לשון פון בגד, לערן איך ארויס פון נגעים, פונקט אזוי ווי דארטן בגד מיינט צמר ופשתים, די זעלבע זאך ביי ציצית.

לעבן ציצית קומט נישט לאזן לערנען אז ביי אנדערע מינים איז בכלל נישט דא קיין חיוב ציצית, אפשר ביי אנדערע מינים איז יא דא א חיוב ציצית, דאס וואס עס שטייט צמר ופשתים קומט לאזן לערנען אויף א געוויסע הלכה וואס צמר ופשתים איז אנדערש פון שאר מינים, כדרבא אזוי ווי רבא לערנט טאקע דרבא רמי, די גמרא זאגט אין מסכת מנחות אז רבא האט געהאט געלערנט, ער האט מסביר געווען א סתירה אין די פסוקים פון ציצית.

פוטרין דאס פטר'ט די בגד בין במינן בין שלא במינן נישט קיין חילוק וואסערע סארט סחורה די בגד איז געמאכט געווארן מה שאין כן שאר מינין טאמער די ציצית איז געמאכט פון א אנדערע מין איז במינן אויב דו לייגסט עס ארויף אויף די זעלבע סחורה דאס הייסט די סחורה פון די בגד איז געמאכט די זעלבע סחורה פון וואס דו לייגסט ארויף די ציצית פוטרין, דעמאלטס איז עס גוטע ציצית. שלא במינן אינן פוטרין. איז סלקא דעתך וואלט איך געקענט מיינען כדרבא, אז דאס וואס עס שטייט צמר ופשתים ביי ציצית מיינט צו לאזן הערן די הלכה אז ווען מען לייגט ארויף די ציצית ווענדט זיך עס טאמער די סחורה וואס דו נוצט צו מאכן ציצית איז פון צמר ופשתים וואס דעמאלטס האט עס א אנדערע הלכה ווי ווען דו מאכסט די ציצית פון א אנדערע סארט סחורה. אבער. א אנדערע סחורה איז אוודאי יא מחויב בציצית, און דו דארפסט נאר זיכער מאכן אז די ציצית איז פון די זעלבע סחורה. קמשמע לן, זאגט רב נחמן בר יצחק, דאס קומט די תנא דבי רבי ישמעאל, לאזן לערנען, אז מען לערנט ארויס פון נגעים, אז פונקט אזוי ווי ביי נגעים זעהסטו איז געשטאנען בגדים, און די תורה איז מגלה די בגד מיינט צמר ופשתים, זאגט רב נחמן בר יצחק, לאפוקי פון רבא, די זעלבע זאך, אף כל, די זעלבע זאך, ביי ציצית, די תורה זאגט בגד מיינט עס דווקא צמר ופשתים, מה שאין כן א אנדערע סחורה איז נישט מחויב בציצית. מה שאין כן פון טומאה רעדט מען בכלל נישט, למשל טומאת שרצים זאגט ר' נחמן בר יצחק קען זיין, אפילו לויט תנא דבי רבי ישמעאל, גייט יא זיין אויף אנדערע בגדים אויך, ווייל איך לערן עס ארויס פון או בגד, אזוי ווי אונז האבן געהאט געזען פריער אנפאנג פון די היינטיגע שיעור אז רבא האט מסביר געווען לויט רבי שמעון בן אלעזר אז ס'איז שייך טומאה בשאר ש בגדים פון טומאת שרץ פון שלושה על שלושה פון או בגד, די זעלבע זאך זאגט ר' נחמן בר יצחק די תנא דבי רבי ישמעאל לערנט אויך אזוי. אמר רב אחא בריה דרבא לרב אשי, לויט ווי דו האסט יעצט מסביר געווען תנא דבי רבי ישמעאל וואס האט געהאט געזאגט אז דווקא צמר ופשתים רעדט זיך דווקא פון ציצית נישט ביי שאר בגדים ביי שאר טומאות, לתנא דבי רבי ישמעאל מאי שנא לענין טומאה, פארוואס זאגסטו אז לענין טומאה דמרבה שאר בגדים? דכתיב או בגד, סאו איך זאג אז דאס וואס די תנא דבי רבי ישמעאל האט געזאגט אז איך לערן ארויס פון נגעים אז ס'איז דווקא צמר ופשתים, קומט עס נישט ארויסלערנען אויף אויף טומאת שרצים פון שאר בגדים ווייל יענץ בין איך מרבה פון או בגד. מה שאין כן ווייסטו ווי ס'קומט ארויסלערנען? ס'קומט ארויסלערנען אויף ציצית. אויף ציצית איז נאר דא צמר ופשתים. פרעגט די גמרא, ביי טומאת שרצים האסטו געטראפן א ריבוי פון או בגד, איך וועל דיך טרעפן א ריבוי ביי ציצית. פרעגט די גמרא הכא נמי ביי ציצית אויכעט, לימא זאל איך זאגן לרבות שאר בגדים אז איך בין יא מרבה אנדערע בגדים ס'איז מחיוב בציצית אפילו נישט צמר ופשתים, מאשר תכסה בה, ווייל ס'שטייט אין פסוק אשר תכסה בה וואס דאס איז א ריבוי, סיי וועלכע זאך טוט דיך צודעקן. ענטפערט די גמרא ההוא, דער ריבוי וואס דו האסט לאתויי כסות סומא. הוא דאתא. ס'קומט מרבה זיין א קלייד פון א, פון א מענטש וואס קען נישט זען. דתניא, אונז האבן געלערנט אין א ברייתא אין מסכת מנחות, וראיתם אותו, עס שטייט אין די פרשה פון ציצית וראיתם אותו דו זאלסט עס זען, פרט לכסות לילה, א בגד וואס איז געמאכט אז מען זאל עס נוצן ביינאכט, וואס ביינאכט קען מען נישט זען, דעמאלטס איז נישט דא קיין חיוב ציצית. פרעגט די ברייתא, אתה אומר פרט לכסות לילה, ס'קומט ממעט זיין א כסות לילה נישט מחיוב בציצית, או אינו אפשר נישט, אלא פרט לכסות סומא, א בגד וואס באלאנגט פאר א בלינדע מענטש וואס קען נישט זען קיין מאל, אפילו בייטאג אויך נישט. ענטפערט די גמרא, כשהוא אומר, אזוי די ברייתא ווייטער געענטפערט, כשהוא אומר אשר תכסה בה, האט מען דאך א ריבוי, הרי כסות סומא אמור. מרבה צו זיין אז אפילו א כסות סומא איז אויכעט מחיוב, הא מה אני מקיים וראיתם אותו, פרט לכסות לילה. פרעגט די גמרא אז דו האסט א מיעוט און א ריבוי, ומה ראית לרבות סומא אז ער איז יא מחיוב בציצית, ולהוציא כסות לילה און ממעט זיין כסות לילה, אז מען איז נישט מחיוב בציצית א בגד וואס איז מיוחד פאר ביינאכט. אפשר פארקערט, די ריבוי זאל איך זאגן מרבה צו זיין כסות לילה, און די מיעוט פון וראיתם אותו איז ממעט צו זיין כסות פון א סומא. ענטפערט די גמרא, מרבה אני כסות סומא, איך וועל ענדערש מרבה זיין א קלייד וואס באלאנגט פאר א בלינדע מענטש, שישנה בראייה אצל אחרים, ווייל כאטשיג אנדערע מענטשן קענען אים זען, ממילא ווען עס איז בייטאג קענען אנדערע מענטשן אים ווייזן די וועג, האט ער אויך א געוויסע שייכות מיט ליכטיגקייט. מה שאין כן מוציא אני כסות לילה, אז איך דארף ממעט זיין, בין איך ממעט אזא בגד וואס קיין איין מענטש אויף דער וועלט קען יעצט נישט זען, שאינה בראייה אצל אחרים אז עס איז טונקל אויף די גאנצע וועלט. איז על כל פנים, ענטפערט די גמרא, דו האסט געוואלט זאגן די אשר תכסה, די ריבוי קומט מרבה זיין שאר בגדים, זאג איך דיך ניין, איך האב שוין גענוצט מרבה צו זיין די כסות פון א סומא. פרעגט די גמרא, ואימא לרבות שאר בגדים, אפשר די אשר תכסה בה, די ריבוי וואס דו האסט ביי ציצית קומט מרבה זיין שאר בגדים? ענטפערט די גמרא, מסתברא קאי בצמר ופשתים מרבה צמר ופשתים. ווייל ס'שטייט ביי צמר ופשתים איז עס מרבה אויך צמר ופשתים ביי א כסות סומא. מה שאין כן קאי בצמר ופשתים מרבה שאר בגדים. ס'איז נישט מסתבר אז איך זאל נוצן די ריבוי פון צמר ופשתים אויף שאר בגדים אויף אנדערע סארטן בגדים. איז ביי טומאת שרצים, האסט נישט קיין אנדערע זאכן מרבה צו זיין ביסטו מרבה שאר בגדים. מה שאין כן דא ביי ציצית וואס דו קענסט נוצן די ריבוי פון ציצית מרבה צו זיין די כסות פון די סומא, גיי איך ענדערש נוצן די ריבוי אויף כסות פון די סומא. מה שאין כן שאר בגדים ווי לערן איך ארויס פון נגעים אז ס'איז נישט דא קיין ציצית נאר דא צמר און פשתים. זאגט די גמרא ווייטער, אמר אביי, האט אביי געזאגט, גיי מיר אונז צוריק צו די ברייתא פון רבי שמעון בן אלעזר וואס אונז האמיר געהאט געזען אנפאנג פון די סוגיא דף כ"ו עמוד א', רבי שמעון בן אלעזר האט געהאט געזאגט אז כל היוצא מן העץ איז קען מען מסכך זיין חוץ מפשתן, פארוואס? ווייל יעדע זאך וואס גייט ארויס פון די עץ איז נישט מקבל טומאה, חוץ פשתן וואס איז יא מקבל טומאה. זאגט אביי, רבי שמעון בן אלעזר וסומכוס אמרו דבר אחד. רבי שמעון בן אלעזר הא דאמרן, איז רש"י מסביר, ווייל רבי שמעון בן אלעזר האט זיך אויסגעדרוקט, אז כל היוצא מן העץ קען מען נוצן פאר סכך חוץ מפשתן, און ער האט נישט געזאגט חוץ מבגד פשתן, איז משמע, אפילו טאמער די פשתן איז נאכנישט קיין בגד, ס'איז נאך א ראול פון פשתן, ס'איז נאך נישט געוועבט, ס'איז נאך נישט טווי, וואס דעמאלטס זאג איך אז ס'איז נישט מקבל טומאת שרץ, אף על פי כן איז עס יא מקבל טומאת צרעת, ממילא קען מען עס נישט נוצן פאר סכך. און סומכוס, דתניא, און סומכוס האמיר אויך געלערנט זאגט די זעלבע זאך, סומכוס אומר, סיככה בטווי, אויב איינער איז געגאנגען האט מסכך געווען מיט טווי, מיט פעדעמער פון פשתן, וואס הגם ס'איז נישט מקבל טומאת שרץ, ווייל ס'איז נאכנישט קיין בגד, אבער ס'איז פסולה, ס'איז נאך אלץ פסול פאר די סוכה, מפני שמטמא בנגעים, איז די זעלבע זאך ווי רבי שמעון בן אלעזר וואס האט געזאגט אז סיי וועלכע פשתן איז נישט גוט פאר די סוכה. כמאן, ווי וועם קומט עס אויס, אז אפילו ראלס פון פלאקס וואס איז נאכנישט גרייט פאר א בגד איז מטמא טומאת צרעת, כי האי תנא, ס'גייט גיין ווי שיטת רבי יהודה, דתנן ס'ווערט געלערנט אין א משנה מסכת נגעים, שתי וערב מטמא בנגעים מיד דברי רבי מאיר, איינמאל מ'האט געמאכט די טווי, רבי יהודה קריגט זיך, רבי יהודה אומר השתי משישלה, פון ווען מ'נעמט עס ארויס פון די אויוון ווען מ'היצט עס אן פון ליבון, און די ערב מיד גלייך נאכן טווי, און והאונין של פשתן, די ראולס פון די פלאקס, משיתלבנו גלייך נאך די ליבון, זעט מען אז רבי יהודה האלט אויכעט אזוי ווי אביי האט פארשטאנען רבי שמעון בן אלעזר אז די פלאקס אפילו טאמער ס'נאך נישט א בגד איז עס שוין מטמא בנגעים. מ'גייען מארגן ווייטער.